אויס, און דער מענטש מעג עס נישט טון, אזא בעיא האבן אונז געהאט, אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא, האט רב אחא בר אביי געזאגט רבינא היכי דמי, וויאזוי רעדט מען דא אילימא בשוגג, אויב רעדט מען דא אין פאל וואס דער מענטש איז געווען א שוגג, פשט איז די מלאכת אפיה האט זיך אפגעטון בשוגג, למשל אז דער מענטש האט נישט געדענקט אז ס'איז שבת ולא אידכר ליה און האט זיך קיינמאל נישט דערמאנט ביז נאכדעם וואס די ברויט איז געווארן אפגעבאקן, למאן התירו, וועם ווילסטו דא גיין מתיר זיין אז ער זאל גיין טון רדיית הפת, דער מענטש ער איז דאך א שוגג, ער קומט אונז נישט פרעגן קיין שאלה, ער ווייסט בכלל נישט אז ס'איז שבת, און ער ווייסט בכלל נישט אז ער האט דא א שאלה צו ער מעג רודה זיין דעם פת אדער נישט, ער איז א שוגג מתחילתו ועד סופו, און דער איינציגסטער פאל ווען ער גייט זיך כאפן אז ער איז דא עובר אויף מלאכת שבת איז ווען די דעמעדזש גייט שוין זיין דאן און די ברויט גייט שוין זיין אפגעבאקט. ואלא לאו, דאיהדר ואידכר, מען רעדט דא אין א פאל וואס דער מענטש האט זיך יא דערמאנט נאך איידער די ברויט איז געווארן אינגאנצן אפגעבאקן, וועגן דעם האט ער א שאלה, מעג איך גיין רודה זיין את הפת און אפשטעלן די אפיה, אדער מעג איך עס נישט טון, פרעגט די גמרא אבער אזא פאל מי מחייב, גייט דען בכלל זיין א חיוב חטאת, והתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, כל חייבי חטאות, איבעראל וואו די תורה איז מחייב. א חיוב חטאת אויף א שוגג, אינן חייבין גייט זיך נישט שאפן די חיוב עד שתהא תחלתן שגגה, וסופן שגגה ביז די גמר פון די מלאכה, ביז סוף פון די אפייה, דארף די מענטש זיין בהעלמתו, ער דארף זיין אין זיין שגגה, ער טאר זיך נישט האבן געכאפט אז ער האט דא עובר געווען אן איסור תורה, מילא ווי קענסטו מיר זאגן אז מיין שאלה איז צי דער מענטש קען זיך גיין ראטעווען פון א חיוב חטאת אין אזא פאל, צי ער מעג גיין רודה זיין את הפת אויב דערמאנט ער זיך נאך איידער, נאך איידער די גאנצע אפיה גייט בכלל נישט זיין קיין חיוב חטאת, און ווי תוס' פרעגט א קשיא וואס באדערט אונז אלע אז רב ביבי בר אביי'ס שאלה איז נאך אלץ גילטיג, פיין ס'גייט נישט זיין קיין חיוב חטאת אויב די מענטש האט זיך געכאפט אז ער האט עובר געווען א איסור שבת נאך איידער די ברויט איז געווארן אינגאנצן אפגעבאקן אבער א איסור פון א איסור חטאת א איסור שבת איז נאך אלץ דא און די שאלה איז נאך אלץ גילטיג מעג זיך דער מענטש ראטעווען פון א איסור תורה אדער נישט וואס איז מיר א נפקא מינה צו ס'עט למעשה יא אנקומען לידי חיוב חטאת אדער נישט און תוס' בלייבט ביי די קשיא גייען מיר ווייטער אלא במזיד זאגט די גמרא די גמרא פרובירט יעצט צו מסדר זיין אז די בעיא פון רב ביבי בר אביי איז געווען במזיד פשט איז דער מענטש איז געווען ממש א מזיד האט ער געוואוסט אז ס'איז שבת היום און איז געגאנגען און האט געבאקן א ברויט, און נאכדעם האט ער תשובה געטון, צו ער האט זיך געמאכט א חשבון, מה לי לצרה הזאת, וואס פעלט מיר דאס אויס, און ער וויל ארויסנעמען דעם ברויט, ער וויל רודה זיין את הפת, יעצט האמיר די שאלה צו ער מעג אדער נישט, טענה'ט אבער די גמרא קודם שיבא לידי איסור סקילה מיבעי ליה, פון די לשון פון ר' ביבי בר אביי זעט נישט אויס ווי דאס איז געווען די שאלה, ווייל ר' ביבי בר אביי דרוקט זיך אויס קודם שיבא לידי חיוב חטאת, זעט אויס ווי מ'רעדט פון א שוגג, אויב רעדט מען פון א מזיד וואלט די צד. אים מתיר צו זיין צו רודה זיין דעם פת וואלט געדארפט זיין בכדי אים צו ראטווען מידי איסור סקילה נישט מידי חיוב חטאת. אמר רב שילא, האט רב שילא געענטפערט לעולם בשוגג, בעצם רעדט מען דא יא פון א שוגג, איי האסט דאך געטענה'ט אז אויב רעדט מען פון א שוגג איז נישט דא דא קיין שואל, עס איז נישט דא דא ווער ס'האט די שאלה. נאך איידער די אפיית הפת צו מען מעג ארויסנעמען אדער נישט און דער מענטש ווייסט דאך נישט, ולמאן התירו, אונזער שאלה וועמען מען זאל מתיר זיין ארויסצונעמען דעם ברויט איז לאחרים, דער מענטש וואס האט אריינגעלייגט דעם ברויט ער איז שוין נישט דא און ער איז ווייטער בשגגתו ער ווייסט נישט וואס טוט זיך, אנדערע מענטשן זעען, געוואלד און געשריגן דער מענטש האט אריינגעלייגט א ברויט אין אויוון, לאמיך עס ארויסנעמען און מציל זיין יענעם פון א חיוב חטאת איז די שאלה, גיי איך אוועקשטויסן דעם איסור רדיית הפת בכדי צו מציל זיין א צווייטן מידי חיוב חטאת אדער ניין? מתקיף לה רב ששת, רב ששת א שאלה געפרעגט, ווי פאסט זיך בכלל אזא איבעיא, וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך, זאגט מען בכלל אזא מין זאך אז דו גיי טו א עבירה אפילו א קליינע עבירה בכדי צו מציל זיין דיין חבר פון א גרויסע עבירה בשלמא ווען מען רעדט פון דעם מענטש אליין, א מענטש האט דאך אן אחריות אויף זיך, ער איז נכשל געווארן דא מיט אן עבירה, קען איך אנהויבן דן זיין צי ער האט א רעכט זיך צו זיין פון א גרויסע עבירה דורך א קליינע, אבער יענער, וואסערע מחותן איז יענער? ווי בכלל פאסט זיך אזא סארט סברה אז א מענטש זאל, מען זאל אים זאגן דו גיי טו אן עבירה קל, פארוואס? פארוואס זאל אים חזל פאזישענען צו אזא מין זאך ווי גיין טון א עבירה קל, אלעס צו ראטעווען יענעם פאר א עבירה חמורה? ס'איז נישט קיין סברה וואס מען קען בכלל מצדד זיין, מילא דאס קען זיכער נישט זיין די בעיא פון רב ביבי בר אביי אלא אמר רב אשי גייט די גמרא צוריק צו א פריערדיגע תירוץ לעולם במזיד, בעצם רעדט מען דא במזיד איי האסט געהאט א פראבלעם מיט די לשון פון רב ביבי בר אביי טויש טאקע די לשון ואימא קודם שיבא לידי איסור סקילה אז די שאלה איז טאקע געווען צי דער מענטש אליין מעג זיך מציל זיין פון א איסור תורה שיש בו סקילה דורך אן איסור דרבנן, פארציילט די גמרא ווייטער רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא ער האט עס נישט געלערנט בתורת איבעיא נאר האט עס געלערנט אלס א קלארע פסק הלכה פון רב ביבי בר אביי און טאקע לויט אונזער אויסגעבעסערטן נוסח אז מען רעדט פון א מזיד אמר רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור א מענטש וואס איז וואס איז ליידער געווען א מזיד. און ער האט אריינגעלייגט א ברויט אין אויוון, איז התירו לו לרדותה האט מען אים מתיר געווען עובר צו זיין אויף די איסור דרבנן קודם שיבא לידי איסור סקילה. סאו די גמרא בלייבט יעצט, לאמיר צאמנעמען, ווען א מענטש איז געווען א מזיד, האבן מיר א קלארע פסק הלכה פון רב ביבי בר אביי אז ער מעג עובר זיין אויף די איסור דרבנן זיך צו ראטעווען בכדי, פון א איסור סקילה, ווען מ'רעדט פון א שוגג און אנדערע ווילן מציל זיין דעם מענטש וואס איז געווען א שוגג מיטן ארויסנעמען יענעמ'ס ברויט, דארט זאג איך ניין, ווייל איך זאג נישט חטא בכדי שיזכה חברו. איין שאלה וואס בלייבט נאך, וואס טוט זיך ווען איינער איז געווען א מזיד און יענער לאמיר זאגן איז מער נישט דא און א צווייטער וויל וויל מציל זיין דער וואס איז געווען א מזיד פון א איסור סקילה, דארט בלייב איך אויך. מיט די סברה פון אין אומרים חטא בשביל שיזכה חבירך אדער ווען מ'רעדט ממש פון א איסור סקילה דארט וועל איך דיר זאגן יו נאו וואט דו נעם די איסור דו עס פאס אויף דיר און לאז דיין חבר גיין פריי וצריך עיון און אונז מיר גייען ווייטער שטאנען אין די משנה לאמיר אריינקוקן א רגע די ערשטע פאל אין די משנה פשט העני את ידו לפנים. א מענטש שטעקט, דער עני שטייט בחוץ און ער שטעקט אריין זיין הענט מיט זיין ליידיגן בעסקעט ונתן לתוך ידו של בעל הבית, ער געבט עס איבער אינעם יד פון בעל הבית, דאס איז די ערשטע פאל וואס דער עני גייט זיין חייב ווייל ער האט געמאכט א הנחה ביד בעל הבית, וואס איז די צווייטע פאל? או שנטל מתוכה, דער עני נעמט ארויס דעם ברויט מיד בעל הבית והוציא און ער טראגט עס ארויס לרשות הרבים, איז ער חייב, פארוואס? ווייל ער האט געמאכט א. עקירה מיד בעל הבית, ס'קומט אויס סיי אין די ערשטע פאל סיי אין די צווייטע פאל איז אדער די הנחה אדער די עקירה איז געווען מיד בעל הבית, פרעגט די גמרא אמאי חייב ווען אדער די עקירה אדער די הנחה איז געווען פון א יד, פארוואס איז דא א חיוב, פארוואס זאגסטו מיר אז ס'איז דא דא א חיוב חטאת והא בעינן עקירה והנחה, מעל גבי מקום ד' על ד', די גמרא פארשטייט מסברא, מ'וועט שוין אויסרעדן צוויי טעמים פארוואס, אבער די גמרא פארשטייט אז כדי אן. עקירה אדער הנחה זאל הייסן א ריכטיגע עקירה הנחה דארף עס קומען פון א מקום חשוב און ס'דארף זיין פון א מקום וואס איז כאטשיג גרויס ד' טפחים על ד' טפחים די יד פון א מענטש איז נישט גרויס קיין ד' טפחים על ד' טפחים דא וואס דער עני האט געמאכט אדער זיין עקירה אדער זיין הנחה מיד של בעל הבית פארוואס גייסטו מחייב זיין תוס' זאגט ווער זאגט אז עקירה אדער הנחה פאדערט זיך פון א מקום ד' על ד' סאו איין תירוץ זאגט תוס' אז מסתמא איז אזוי געווען אין משכן, מילא אויב אין משכן איז אלע סארט מלאכות זענען געגאנגען אדער געקומען פון א מקום וואס איז געווען ד' על ד', ווערט דאס א תנאי אין די מלאכה און נאר דאס הייסט א ריכטיגע עקירה און נאר דאס הייסט א און נאר דאס הייסט א ריכטיגע הנחה, די צווייטע תירוץ וואס תוס' זאגט אז מען לערנט עס ארויס פון א פסוק אל יצא איש ממקומו, הגם ממקומו מיינט די פלאץ פונעם מענטש, אבער מען וועט אויך ארויסלערנען אז מקומו מיינט די פלאץ פונעם חפץ, די עקירה, וואס דאס וועט זיין איין פלאץ פונעם חפץ און די הנחה, דאס איז די פלאץ וואו די חפץ קומט אן, און מקומו דארף זיין א מקום חשוב על כל פנים ווי די גמרא טענה'ט יעצט, פאדערט זיך אז די מקום פון די עקירה אדער הנחה דארף זיין ד' על ד' פארוואס גייסטו מחייב זיין פון א יד וליכא דא וואס די עקירה אדער די הנחה איז געווען פון א יד? האט דאך עס נישט קיין ד' על ד' אמר רבה, האט רבה געזאגט הא מני, אונזער משנה, די ערשטע משנה אין מסכת שבת, רבי עקיבא, דאס איז שיטת רבי עקיבא, דאמר רבי עקיבא לערנט אז לא בעינן מקום ארבעה על ארבעה, רבי עקיבא איז א תנא וואס איז נישט מסכים און ער האלט אז ס'פאדערט זיך נישט קיין ד' על ד' און איך קען יא מחייב זיין א עקירה מן היד אדער א הנחה על היד, דתנן ווי ווייס איך אז רבי עקיבא לערנט, ווי ווייס איך אז רבי עקיבא לערנט אז ס'פאדערט זיך נישט קיין מקום ארבעה על ארבעה צו האבן געלערנט, ווייל אונז האבן געלערנט אין א משנה שפעטער אין דף צדיק ו' דתנן הזורק אז איינער ווארפט, דער עולם זאל האלטן קאפ, הזורק אז איינער ווארפט א חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע און אינמיטן איז דא א רשות הרבים, האמער א מחלוקת אין די משנה, רבי עקיבא מחייב, רבי עקיבא זאגט. רבי עקיבא מחייב, רבי עקיבא זאגט אז ס'איז דא א חיוב שבת, דא א חיוב הוצאה וחכמים פוטרים, און די חכמים פטרין, די חכמים זאגן אז ס'איז נישט דא קיין חיוב, סאו אונז האמיר דעם פאל, אונז האמיר די הלכה, יעצט גיימיר, אונז גיימיר שוין זאגן ביאורים, אבער קודם וואס איז די מעשה, די מעשה איז געווען אז א מענטש איז געווען א זורק, דאס איז די ערשטע זאך וואס מ'דארף געדענקן, ער האט געווארפן, ער האט נישט מושיט געווען, ער איז געווען א, נישט אויסגעשטרעקט, ער האט געווארפן, ס'איז געפלויגן, מרשות היחיד. לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע רבי עקיבא מחייב חכמים פוטרים. איז טענה'ט יעצט די גמרא, טענה'ט יעצט רבה, רבי עקיבא סבר, רבי עקיבא לערנט אמרינן, אונז זאג מיר קלוטה כמי שהונחה דמיא, ווען דער אויר, דער אויר פון רשות הרבים וואס שטייט דא צווישן איין רשות היחיד און דעם צווייטן רשות היחיד ווען ס'איז קולט, ווען ס'נעמט אריין, ווען ס'איז רעסעפטיוו אויף דעם חפץ, איז כמי שהונחה דמיא, קוק איך עס אן ווי א הנחה, אף על גב דלא נח, זאגט רשי, אפילו אין פאקט. יא, אין רעאליטעט איז דא נישט געווען קיין הנחה, איז די קליטה פונעם אויר, די פאקט אז דאס איז אריין אין די ספערע פונעם אויר, דאס קוק איך אן ווי הנחה ורבנן סברי, די רבנן אבער לערנען לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא, על כל פנים וואס טענה'ט יעצט רבה, אויב לערן איך קלוטה כמי שהונחה דמיא בין איך געבינדן צו זאגן אז איך דארף נישט קיין מקום ד' על ד', ווייל סיי וועלכע לומדות וועסט נוצן פארוואס דער אויר ווען ער איז קולט קוק איך עס אן ווי א הנחה, קיין ד' על ד' האב איך נישט דא געהאט, כהאב אויר. יעצט ווען דער עני געגאנגען און געמאכט הנחה ביד בעל הבית, דער יד פונעם בעל הבית ווען סהאט נישט קיין ד' על ד' איז נישט גרע פון אויר, סאיז דאך נישט ערגער, עפעס עפעס מעס איז דא דא, ספאלט דאך אויף עפעס, יא? מילא אפילו זאגסט מיר אז ספאלט אויף גארנישט, זאגסט מיר אז ספאלט נאר אויף לופט, איז די יד פונעם בעל הבית קען נישט זיין ערגער ווי לופט וואס דארט טענה'ט רבי עקיבא אז קלוטה כמי שהונחה דמיא מסתמא איז גענוג צו הייסן א הנחה. מילא וויאזוי דו וועסט דא דרייען דעם דאשיק גייט אויסקומען אז רבי עקיבא לערנט אז איך דארף נישט קיין ד' על ד' און ס'איז נישט דא קיין אזא תנאי אין די הנחה. טענה'ט אבער יעצט די גמרא דו האסט געזאגט זייער א שיינע האסט געזאגט זייער א שיינע פשט אין די משנה וואס אויב אונז זעמיר מסביר די משנה אויף דעם וועג, קומט אויס אז ר' עקיבא לערנט קלוטה כמי שהונחה דמיא, וועט אויסקומען אז ער לערנט מען דארף נישט קיין ד' על ד' פארשטיי איך זייער גוט אין די משנה פארוואס מען קען מאכן א הנחה ביד ביד בעל הבית. זאגט אבער די גמרא ווייטער למימרא דפשיטא ליי לרבה. לויט ווי דו זאגסט מיר יעצט זעט אויס ווי ס'איז קלאר פאר רבה דבקלוטה כמי שהונחה דמיא אז די מחלוקת דא אין די משנה איז אין די סברה פון בקלוטה כמי שהונחה דמיא ובתוך עשרה פליגי אין אנדערע ווערטער די איינציגסטע מחייב וואס רבה האט פארשטאנען אין די משנה איז אויב איך גיי צוריק צו די אלגעמיינע דינים פון הוצאה, וואס מיינט, איך האב מוציא געווען מרשות היחיד, און כ'האב געלאנדעט אין רשות הרבים, און וועגן דעם האב איך א חיוב, און רבי עקיבא טענה'ט אז כ'האב דא א אלגעמיינע, כ'האב דא א געווענליכע הוצאה, איך האב מוציא געווען, כ'האב זורק געווען מרשות היחיד, און איך קוק עס אן ווי ס'האט געלאנדעט ברשות הרבים, פארוואס? ווייל קלוטה כמי שהונחה דמיא זאגט מיר אז דאס וואס די אויר האט עס קולט געווען, הייסט ווי א הנחה, יא? דעמאלטס דארף איך צולייגן א תנאי, אז זיכער רעדט מען דא בתוך עשרה פליגי, די גאנצע מחלוקת דא צווישן רבי עקיבא און די חכמים איז ווען די זורק, ווען די חפץ וואס איז געפלויגן אינעם רשות הרבים איז געווען בתוך עשרה, וואס מ'האבן שוין גערעדט אין די פארגאנגענע שיעורים אז די דין רשות הרבים גייט נאר ביז עשרה טפחים, און אויב האב איך דא א קלעסיקעל דין הוצאה פון רשות היחיד צו רשות הרבים דארף איך. צולייגן אז דא רעדט זיך אז די חפץ איז געפלויגן אין די למטה מעשרה און דעמאלטס קען איך אנהייבן האבן א שאלה צו קלוטה כמי שהונחה דמיא אדער נישט. זאגט אבער די גמרא, ווער זאגט אז דאס איז פשט? והא מיבעיא בעי ליה רבה, רבה אליין איז נישט געווען קלאר אין די משנה. אין די משנה פון הזורק דבעי רבה, רבה האט געהאט א שאלה, לערן איך טאקע פשט אזוי ווי מ'האבן יעצט געזאגט למטה מיו"ד פליגי? מען רעדט דא פון א געווענליכע הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים וואס מיינט אז דא רעדט זיך אז די חפץ איז אריין אינעם אויר פון למטה מיו"ד ובהא פליגי, די מחלוקת איז טאקע אין דעם, דרבי עקיבא סבר קלוטה כמי שהונחה דמיא האב איך געהאט א געווענליכע הנחה האב איך דער אלגעמיינער חיוב הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא וועגן דעם האב איך נישט קיין הנחה אבל למעלה מיו"ד דברי הכל פטור לויט די חשבון וועט אויסקומען וואלט די מעשה פון הזורק געווען למעלה מיו"ד וואלט סיי רבי עקיבא און סיי די חכמים מסכים געווען אז כ'האב נישט דא קיין חיוב, פארוואס? ווייל למעלה מיו"ד הייסט נישט קיין רשות הרבים, און מיין גאנצע מחייב דא איז ווייל כ'האב מוציא געווען מרשות היחיד און נח געווען ברשות הרבים, אפילו כ'זאג קלוטה כמי שהונחה דמיא, איז קענסטו עס אפשר זאגן אז אז ס'געווען דא א קליטה למעלה מיו"ד באט ס'העלפט מיך נישט ווייל למעלה מי' הייסט נישט קיין רשות הרבים, און דא לייגט צו די גמרא ווערטער דכולי עלמא לא ילפינן זורק ממושיט, דא דארף מען מאכן א שטיקל הקדמה, ס'איז דא א מלאכה וואס רופט זיך מושיט, ס'איז א תולדה פון הוצאה, ס'איז א מורא'דיגע מחודש'דיגע הלכה, א מורא'דיגע מחודש'דיגע מחודש'דיגע הלכה, לאמיר עס מסביר זיין, מ'לערנט ארויס פון משכן, אין משכן איז געווען די סדר אז די לווים וואס האבן זיך געפארעט מיט די קרשים פונעם בית פונעם משכן האבן געהאט עגלות און זיי פלעגן איבערלייגן די קרשים פון איין וואגן איין עגלה צום אנדערן עגלה דרך רשות הרבים און אינמיטן איז געווען א רשות הרבים די צורה פון די מלאכה איז געווען מושיט מען פלעגט אויסשטרעקן ס'איז נישט געווען קיין זורק, מ'פלעגט אויסשטרעקן די קרשים, מ'האט גענומען די קרשים, רש"י זאגט ווערטער שלא יתקלקלו, מ'האט נישט געקענט נעמען א גרויסן ביעם און עס ווארפן, ס'וואלט זיך צובראכן, אנדערע זאגן ס'איז געווען אזוי שווער אז מ'האט עס נישט געקענט ווארפן, אנדערע זאגן ס'וואלט געווען א בזיון ההקדש, על פנים א חלק פון די צורה פון די מלאכה וואס מ'האט געטראפן אין משכן איז געווען אז ס'איז געווען מושיט, מ'האט מושיט געווען מרשות היחיד. לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע, נאך א חידוש וואס מען טרעפט ביי די מלאכה פון מושיט אז די עגלות זענען געווען למעלה מי', קומט אויס אז אין משכן איז אויסגעקומען אז די גאנצע מלאכת מושיט האט זיך אפגעטון למעלה מי', ממילא איז אזוי די הלכה אז עובר צו זיין מושיט דארף זיין מרשות היחיד. לרשות היחיד, ס'דארף זיין מושיט, איך דארף עס אויסשטרעקן, און אפילו למעלה מי', אפילו ווען ס'איז העכער פון צען טפחים גייט נאך אלץ זיין א חיוב. יעצט וואס אונז רעדן מיר דא פון זורק, אויב אונז מאכן מיט דעם גאנצן חשבון אז די מחלוקת איז נאר למטה מי', אבער יעדער איינער איז מסכים אז למעלה מי' איז נישט דא קיין חיוב, קומט אויס אז אונזער איינציגסטער מחייב איז דער אלגעמיינער דין הוצאה, מרשות היחיד לרשות הרבים, אבער איך קען מיך נישט דא באנוצן מיט די חידוש דין פון מושיט, מושיט גייט דא נישט זיין מחייב, פארוואס ווייל מען רעדט פון זורק, מען רעדט ווען א מענטש ווארפט, און ווי אונז פארשטיי מיר יעצט טוישט עס די צורה פון די מלאכה, און די צורה פון די מלאכה איז דווקא ווען א מענטש שטרעקט אויס, נישט ווען א מענטש ווארפט, איז יא לאמיר זען אינעווענדיג, איז דכולי עלמא לא ילפינן זורק ממושיט, לויט ווי אונז שטיי מיר יעצט, קען מען אין אונזער משנה נישט מחייב זיין מצד דעם דין זורק, און וועגן דעם מוז איך עס רעדן למטה מי', ווייל איך קום צו צו די געווענליכע דין הוצאה, אבער למעלה מי' וועט נישט זיין קיין חיוב. או דילמא, האט רבה געהאט א ספק, מ'קען לערנען אונזער משנה אינגאנצן אנדערש למעלה מי' פליגי, די מחלוקת איז למעלה מי' ובהא פליגי, און אין דעם קריגן זיך צו מ'קען עפלייען די דין מושיט דא אדער נישט, ר' עקיבא סבר ילפינן זורק ממושיט, מיינט אונזער משנה הגם מ'רעדט פון זורק קען מען. ארויסלערנען פון מושיט אויף זורק און נאך אלץ מחייב זיין מיט מלאכת הוצאה ורבנן סברי לא ילפינן זורק ממושיט אז מען קען נישט ארויסלערנען זורק ממושיט וועגן דעם פטר'ן זיי אבל למטה מיו"ד האט רבה געהאט א ספק דברי הכל חייב מאי טעמא אמרינן כמי קלוטה כמי שהונחה דמיא איז ווי די גמרא טענה'ט יעצט דו רבה דו אליין האסט דאך א ספק וויאזוי מ'לערנט פשט אין די משנה, וואס גייסטו מיר זאגן אז די משנה איז שיטה יחידאה ר' עקיבא און די ראשונים לייגן צו א קנייטש, איינמאל אונז האמיר יעצט אונזער סתם משנה וואס דארט זעהט אויך אויס אז איך מוז צוקומען צו די סברה פון קלוטה כמי שהונחה דמיא, איז פארוואס זאגסטו יעצט אז נאר ר' עקיבא לערנט אזוי? האסט דאך א סתם משנה וואס פארט אויך אין דעם דירעקשאן, דו האסט א ספק אז מ'קען לערנען אז אונזער משנה אדער נאר ר' עקיבא לערנט אזוי קלוטה כמי שהונחה דמיא,

ענטפערט די גמרא אז הא לא קשיא, בתר דאיבעיא הדר איפשיטא ליה, אז רבה האט טאקע געהאט א שאלה און איז נישט געווען קאנווינסד וויאזוי מען לערנט פשט אין דער משנה, איז ווילאנג ער האט געהאט די שאלה האט ער געקענט לערנען צוויי וועגן, למעשה האט ער איז ער געקומען צו א מסקנא, די גמרא ברענגט טאקע שפעטער א ברייתא וואס די ברייתא זאגט קלאר אז די מחלוקת פון אונזער משנה, אין הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים איז אין די שאלה פון קלוטה כמי שהונחה דמיא וועגן דעם איז רבה געבינדן צו זאגן אז נאר רבי עקיבא לערנט אזוי ווייל נאר ער איז דער וואס לערנט קלוטה כמי שהונחה דמיא אבער די חכמים קריגן זיך און זיי לערנען קלוטה קלוטה איז שלא איז לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא פשט איז אונזער משנה וואס מען טרעפט אז מען דארף נישט קיין מקום ד' על ד' און אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא מוז זיין אז אונזער משנה שטימט נאר ווי רבי עקיבא וועגן דעם זאגט רבה אז אונזער משנה שטימט נאר ווי רבי עקיבא און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.